געווען א חסיד פון דעם צמח צדק האט ער געהייסן ר' אברהם בער ירמיה'ס. דער פריערדיגער רבי דער רבי רייאץ דערציילט וועגן אים אסאך אין כמה פון זיינע שיחות וואס ער האט געהערט פון אים, ער האט אים געקענט און ער איז שוין געווען בצייטן פון דעם רבי רייאץ איז ער שוין געווען פון די עלטערע חסידים און ער האט אים דערציילט אסאך סיפורים. ס'איז דא אין קובץ התמים, דאס איז פון די קובצים וואס דער פריערדיגער רבי רבי רייאץ האט געדרוקט נאך פאר די וועלט מלחמה, איז אין קובץ התמים אין איינע פון די קובצים איז דא א גאנצע רשימה, וואס ווייזט אויס אז דער פריערדיגע רבי אליין האט געשריבן וואס ער האט געהערט פון רבי אברהם בער ירמיה'ס פון זיין ערשטע נסיעה וואס ער איז געפארן צו דעם צמח צדק נאך אלס קינד, זיין טאטע האט געהייסן רבי ירמי' איז געווען פון די גדולי החסידים פון די חסידים הראשונים פון צמח צדק, ער איז געווען פון די תלמידים. פון דעם באוואוסטן חסיד רבי אייזיק האמלער, ער האט געוואוינט אין די שטאט האמל, און ער שטעלט פאר דער גאנצער ציור מיט די פרטים, גאר א רייכע רשימה וואס ער איז מצייר בפרטי פרטיות ווי אזוי איז פארגעקומען דער סדר הנסיעה וואס מען איז געפארן אויף חג השבועות איז מען תקפ"ט ווי אזוי מען איז געפארן צו דעם רבין צמח צדק.

שפעטער דערציילט ער וואס איז פארגעקומען אין המשך הנסיעה, בשעת ס'איז געווען שוין זייענדיג אין לובאוויטש און נאך חג השבועות מיט די מאמרים מיט די אלע עניינים וואס איז דעמאלט פארגעקומען, איז געווען ווי דער סדר געווען ביי חסידים אז נאך יום טוב איז מען אריינגעגאנגען אויף יחידות. און ווי רבי אברהם בער אלס א קינד געווען א קינד דעמאלט שטעלט פאר אין ציור פון א קינד ווי אזוי ער האט געזען די הכנות די ערנסטקייט ווי אזוי זיין טאטע רבי ירמי' איז געשטאנען זיך צוגעגרייט און ער האט געווארט און געציטערט אריינגיין צום רבין אויף יחידות און דערנאך בשעת ער איז אריינגעגאנגען צום רבין אויף יחידות ווי אזוי ער געשטאנען באימה וביראה און ווי ער האט געוויינט יא, דער טאטע האט זיך אויסגעוויינט די הארץ און די ברכה וואס דער צמח צדק האט אים געגעבן, און דערנאך ארויסגייענדיג פון דעם יחידות איז אריינגעגאנגען אין בית המדרש, איז דארטן חסידים, זיי האבן געטאנצט און געזונגען און געזאגט לחיים, עס איז געווען א גרויסע שמחה. ר' אברהם בער דערציילט אז בשעת עס איז געווען אט אט די גרויסע, ער האט נישט פארשטאנען וואס גייט דא פאר, וואס פארן איז אריינגיין צום רבין איז געווען אזוי אנגעצויגן אזוי ערנסט און אזוי מיט דעם תילים און מיט די גאנצע עבודה מיט די גאנצע פארביטערטקייט און די גאנצע אריינגיין צום רבין איז געווען מיט אזא שטארקע אנגעצויגנקייט און דערנאך ווי נאר מ'איז ארויס פון רבין די שמחה מיט די טענצעריי און די גרויסע די גרויסע יום טוב וואס איז דארטן פארגעקומען און אזוי איז ער געגאנגען און געטאנצט און ער דערציילט אז זייענדיג דארטן בעצם אינדערמיטן דעם טאנצן האט אים צוגערופן איינער פון די מלמדים פון האמל וואס דאס איז געווען פון זיינע מלמדים אין חדר און ער האט אים מסביר געווען וואס דא גייט פאר און האט אים דערציילט געדענקסט דאך וואס מ'האט געלערנט אין חדר די משנה אין מסכת יומא וואס דארטן שטעלט זיך פאר ווי אזוי ס'איז געווען דער סדר העבודה פונעם כהן גדול ביום הכיפורים און שבעת ימים קודם יום הכיפורים וואס מ'האט זיך צוגעגרייט און צוגעגרייט און צוגעגרייט אויפן הייליגען טאג פון יום הכיפורים וואס דעמאלט דער כהן גדול דארף אריינגיין אינעם קודש הקדשים און די אלע פרטים מיט די אלע הכנות מיט די גאנצע ערנסטקייט און שפעטער ווי די משנה פירט אויס אז בשעת ס'איז דורכגעגאנגען דער גאנצער סדר העבודה פון יום הכיפורים מיט די גאנצער ענין פון אריינגיין אין קודש הקדשים אחת בשנה איז ויום טוב היו עושים בצאתו בשלום מן הקודש, אז ארויסגייענדיג פון יום הכיפורים פלעגט דער כהן גדול מאכן א גאנצע יום טוב און א גאנצע שמחה מוצאי יום כיפור, האט ער מסביר געווען, דאס דאס אלץ שטייט דארט אין יענע רשימה, דער חסיד האט ער מסביר געווען, אז דאס איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים, און איצטער וואס חרב בית המקדש, און ס'איז נישט דא דער גאנצער בית המקדש בגשמיות, איז בזמן הזה בזמן הגלות איז דעם רבינ'ס שטעטל, אט דאס איז ביי חסידים היינט דער ירושלים, דעם רבינ'ס בית המדרש, דאס איז דער בית המקדש, און דער דער דער רבי, און דעם רבינ'ס צימער, דאס איז דער קודש הקדשים, דער רבי איז דער ארון הקודש, און בשעת א חסיד גייט אריין אויף יחידות, איז דאס ווי א איד גייט אריין צום דער כהן גדול גייט אריין אין קדש הקדשים און דערפאר איז די גאנצע הכנה מיט די גאנצע ערנסטקייט מיט די גאנצע ציטערניש און בשעת מ'גייט ארויס פון דעם רבינ'ס שטוב אין דעם רבינ'ס צימער איז ויום טוב היו עושים און די אלע טענצעריי מיט די גרויסע שמחה דאס איז דער ויום טוב היו עושים בצאתו בשלום מן הקדש וואס דאס איז א סיפור וואס ער דערציילט אין די רשימות וואס שטעלט פאר ווי אזוי חסידים האבן דורכגעלעבט דעם פארן צום רעבן, זיין ביים רעבן, אריינגיין צום רעבן אויף יחידות, און די שמחה גדולה וואס מען איז ארויסגעגאנגען ערמוטיגט, פארשטארקט, און חיזוק וואס מען האט באקומען די הוראות און די הדרכות און די ברכות און די עצות וואס דער רבי האט געגעבן אויף יחידות. וואס היינטיגע פרשה, פרשת תרומה, איז דאך די פרשה וואס מען הייבט אן לערנען פון דעם בית המקדש, משכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. די מצוה פון בויען דעם משכן, און ווי חז"ל זאגן, אז בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, אז ביי יעדער אידן איז פאראן דער בית המקדש. דער בית המקדש הרוחני געפינט זיך ביי יעדער אידן, און די אלע פרטי הענינים וואס מען לערנט אין פרשת תרומה און שפעטער ווייטער די קומענדיגע פינף פרשות, תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל, פקודי, זעקס פרשות וואס מען גייט לערנען בנוגע דינים פרטיים פארבונדן מיטן משכן, דאס איז אלץ ענינים וואס לערנט אויס א אידן וועגן דעם בית המקדש הרוחני אין עבודת השם. איז היינט גייען מיר רעדן בנוגע די ערשטע זאך וואס ווערט דערציילט אין די פרשה, בנוגע דעם ארון הקודש, דער כפורת און די כרובים וואס אויף דעם איז פאראן גאר א געשמאקע שיחה פון רבי'ן וואס גיט ארויס גאר א רייכע נקודה אין פארשטיין דעם גאנצן ענין וואס איז דאס וואס וואס איז וואס וואס איז דער ענין פון דעם ארון דער כפורת און די כרובים וואס איז געווען אין בית המקדש און כמובן ווי דאס איז אויסגעטייטשט אין עבודה בנפש האדם ביי יעדער אידן דער ענין וואס דאס מיינט אין עבודה בנפש האדם אנהייבנדיג פון דעם וואס מען געפינט א מחלוקת צווישן רש י און דעם רמב ן בנוגע די כלים פון דעם קודש הקדשים, כאמור וואס מען געפינט אין אנהייב פרשה אז ס'איז געווען אין קודש הקדשים איז געווען א ארון, אויפן ארון איז געווען א פארדעק, א כיסוי, וואס דאס איז געווען דער כפורת, און איבער דעם איז געווען די כרובים, ועשית שני כרובים, וואס דאס די פרשה דערציילט בפרטיות אין אנהייב פון די פרשה, געפינט מען א מחלוקת צווישן רש י מיטן רמב ן. דער מחלוקת איז אין כמה וכמה פרטים, וואס לכאורה די באזונדערע פרטים וואס קוקט אויס אז דאס האט נישט קיין שייכות איינע מיט די אנדערע, אבער בשעת מען טראכט זיך אריין אין דעם עמק הענין, דערקענען מיר, דערזעט מען אז דא איז פאראן אין דער מחלוקת פון רש י מיטן רמב ם און רמבן א לשיטתו, וואס דאס איז נע, וואס דאס איז אין די אלע פרטים וואס רש י מיטן רמבן קריגן זיך. גאר א אינטערעסאנטע זאך געפינט מען אזוי, ערשטנס, זעען מיר א אינטערעסאנטע מחלוקת צווישן רש י מיטן רמבן, ווי אזוי איז געווען דער סדר ווי אזוי מ'האט אריינגעלייגט די לוחות אין דעם ארון. לפי שיטת רש י, רש י זאגט אז די ערשטע זאך האט מען גענומען דעם ארון, די ארון דאס איז געווען אט דער וואס איז געווען דער ארון של זהב, ארון של עץ און ארון של זהב, די דריי ארונות, איינע איבער די איינע, איינע אריין אין די אנדערע, און אין דעם בעודו ארון לבדו, נאך פאר דעם וואס איז געווען דער כפורת און פאר דעם וואס מען האט געלייגט די כרובים, בעודו ארון לבדו, די ארון איז געווען א אפענער ארון, האט מען אין דעם אריינגעלייגט די לוחות. און ערשט שפעטער האט מען אויף דעם אוועקגעשטעלט דעם כפורת וואס אויף דעם איז געווען די כרובים. אזוי זאגט רש י. דער רמבן קריגט זיך אויף רש י און דער רמבן זאגט ניין, ס'האט פריערט געדארפט זיין די ארון בשלימותו, האט גענומען דעם ארון און אויף דעם ארון האט מען געלייגט דעם כפורת מיט די כרובים אלס איז געווען בשלימות נאך פאר דעם וואס מען האט אריינגעלייגט די לוחות און ערשט דערנאך האט מען אויפגעהויבן דעם כפורת און אריינגעלייגט די לוחות כמובן אז דער מחלוקת איז פארבונדן מיט די ביאור הפסוקים ווי אזוי מען מסביר די פסוקים אין די פרשה וואס לכיורה וואס איז דא טאקע די נפקא מינה וואס איז דער מחלוקת אין וואס באשטייט דער מחלוקת איז אויף דעם איז מען מבאר דער רבי מבאר אז דער מחלוקת צווישן רשי און רמבן איז נישט נאר א מחלוקת אין דעם סדר הענינים וואס מען האט געלייגט פריערט און וואס מען האט געלייגט שפעטער נאר ס'איז דער מחלוקת וואס איז דאס דער גדר הארון לשיטת הרמבן איז דער ארון מיט דעם כפורת מיט די כרובים איז דאס איין און איינציגע כלי. ס'איז איין זאך, דערפאר פריער דארף מען האבן דעם כלי בשלימותו, כל זמן דו האסט נישט דעם כלי בשלימותו קענסט נישט אריינלייגן די לוחות. און ווי דער רמבן לערנט פשט, אז דער גאנצער ענין פון דעם ארון מיט דעם כפורת מיט די לוחות איז דאס געווען איין כלי וואס דארטן האט געדארפט זיין די מקום מנוחת השכינה, דאס איז דער ארט וואס די שכינה גייט רוען דורך די לוחות שבתורה וואס איז געגעבן געווארן אין סיני, און דערפאר די ערשטע זאך האט מען געדארפט האבן דעם כלי בשלימותו. און ערשט דערנאך, נאר ערשט דערנאך האט מען געקענט אויפהייבן דעם כפורת און אריינלייגן אין די לוחות. רשי אבער האלט ניין, רשי האלט אז די לוחה, די ארון איז א ענין בפני עצמו, און דער כפורת מיט די כרובים איז א ענין בפני עצמו, ס'איז צוויי באזונדערע כלים. דער ארון, דער ארון אליין, דאס איז דער מקום וואס דארטן לייגט מען אריין די לוחות. אויף דעם איז גענוג דער ארון אליין. ערשט דערנאך איז דא א באזונדערע כלי, ס'איז א כלי בפני עצמו, א ענין בפני עצמו, וואס דאס איז דער כפורת מיט די כרובים שעל הכפורת. דאס איז א באזונדערע כלי, און דערפאר דארף מען נישט ווארטן אז ער זאל האבן די גאנצע זאך. ווי נאר ער האט געמאכט דעם ארון אליין, האט ער שוין אריינגעלייגט דארטן די לוחות, און ערשט דערנאך איז געקומען דער כפורת און די כרובים. וואס דער מחלוקת איז נישט נאר א מחלוקת אין סדר הענינים, דאס איז א מחלוקת וואס איז א מחלוקת אין תוכן. דאס איז א מחלוקת אויכעט אין כמה וכמה עניינים ביז ווען דאס איז נוגע אויכעט אין הלכה אין הלכה די נפקמינה צווישן רשי און דעם רמבן איז א נפקמינה אין הלכה בשעת מ'בויט דעם ארון וואסער א כוונה דארף מען האבן ס'איז דאך ידוע אז ס'האט געדארפט זיין א כוונה לשמה בשעת יעדער עניין אין קדש הקדושים און אין בית המקדש און אין משכן האט מען געדארפט זיין ויקחו לי לשמי האט געדארפט זיין לשם יהיה לשם קדושת המשכן, און על דרך זה ווי ס'רעדט זיך אין פוסקים אויכעט געדארפט זיין לשם יעדע כלי לשם עניינו, איז בשעת מ'האט געבויעט דעם ארון, מיט די כפורת מיט די לוחות וואס האט מען געדארפט מכוון זיין? לפי שיטת רשי איז יעדע כלי האט געהאט א באזונדערע כוונה, דער ארון דאס אליין איז געווען לשם כוונת הארון, דערנאך די כפורת איז א כוונה בפני עצמו, און די לוחות איז א כוונה בפני עצמו, די כרובים. מה שאין כן אין רמבן איז די אלע דריי חלקים איז איין און איינציגער ענין אלץ איז ארון הקודש און די נפקא מינה איז אויכעט אז אויב איינער וועט בויען די הלכה איז דאך אז מען טאר נישט בויען בצורת פון די כלי המשכן איז ווען הייסט דאס א כלי אז אויב ער האט געבויעט דעם ארון אליין אן די כרובים אן די כפורת צי דאס רעכנט זיך דאס ער האט געמאכט א כלי בשלימות אדער נישט, לפי שיטת הרמבן ווען הייסט עס אז ער האט געמאכט די כלי בשלימות בשעת ער האט געמאכט אלע פרטים סיי דעם ארון מיט די כפורת מיט די כרובים, לפי שיטת רשי נאר מיטן ארון אליין האט ער שוין געמאכט דעם גאנצן כלי בשלימות, וואס דאס איז די נפקא מינה להלכה, וואס טאקע די סברה פארבונדן מיט דעם אין וואס באשטייט די מחלוקת אין זיי בסברה? די מחלוקת בסברה איז וואס איז דער גדר, וואס איז דער עניין פון די כרובים מיט דעם כפורת. דאס גייט צו א מחלוקת וואס איז תלוי לשיטתו אין דעם גאנצן תוכן פון די פון די כרובים מיט כפורת, וואס דאס אין דעם איז תלוי די מחלוקת פון רשי מיט דעם רמבן. דער רמבן האלט אז דער גאנצער מציאות פון דעם ארון מיט די לוחות מיטן קודש הקדשים מיטן כפורת מיט די כרובים דאס איז געווען א המשך צו מתן תורה ווי דער רמבן איז מבאר בארוכה אין היינטיגע סדרה גאר א געשמאקער רמבן וואס ער איז מסביר אז בעצם דער גאנצער בנין המשכן איז דאס א המשך צו מתן תורה און מתן תורה האבן אידן געזען, ס'איז געווען דער וירד השם על הר סיני, דער אייבישטער איז אראפגעקומען און געגעבן די תורה, האבן זיי געזען אז דעם אייבישטנ'ס שכינה געפינט זיך וואו וואו די תורה געפינט זיך, און דאס איז געווען על הר סיני. איז בשעת דער אייבישטער האט געוואלט עס מאכן באופן קבוע, מקום מנוחת השכינה, און דער עיקר החפץ אינעם בית המקדש ווי דער רמבן זאגט, איז אז זאל זיין מקום מנוחת השכינה, אזוי ווי ס'איז געווען אין הר סיני, וואס דאס איז געווען מער נישט לשעה, זאל ווערן דאס באופן קבוע, אויף דעם איז געמאכט געווארן די לוחות אין דעם ארון הקודש, און דאס איז געווען דער כפורת מיט די כרובים. דער גאנצער געבוי פון דעם משכן איז געווען געבויעט באופן כזה אז זאל זיין מקום מנוחת השכינה. און דערפאר דער רמבן האלט אז די גאנצע זאך איז איין גרויסער המשך, און לפי זה איז אויכעט דער רמבן מבאר דעם ענין הכרובים. דער רמבן האלט אז וואס איז דער ענין הכרובים? כרובים איז דאס מלאכים, דאס איז בדמות המלאכים, דאס איז דער לשון כרובים, ווי ס'שטייט דער לשון אין די פסוקים יושב הכרובים, און דאס גייט אויף די מלאכים, און על דרך ווי ס'שטייט אין מרכבת יחזקאל, וואס דארטן איז געווען די פני הכרובים, וואס דאס איז די פני שור פני נשר וואס דאס איז די מלאכים העליונים איז דער רמבן איז מבאר וויבאלד אז אין הר הבית אין אין הר סיני אנטשולדיגט בשעת דער אייבערשטער איז אראפגעקומען וירד השם על הר סיני זיינען דאך צוזאמען מיט דעם אראפגעקומען אויכעט די מלאכים מלכי צבאות ידודון ידודון וואס שטייט אין פסוק אין קאפיטל סמך חית אין תהלים אז צוזאמען מיט די שכינה איז אראפגעקומען די אלע מלאכי השרת און אידן האבן געזען אז די תורה מיטן אייבערשטן זענען געקומען די מלאכי השרת, דערפאר איז אין בית קודש הקדשים וואס דארטן איז געווען בדמות די המשך צו דעם הר סיני, האט מען געמאכט אז זאל זיין דער ארון מיט די לוחות, און איבער דעם איז געווען די כרובים וואס דאס איז די זעלבע כרובים וואס איז געווען די מלאכים זענען געווען ביים מתן תורה, וואס דאס איז אלץ שיטת הרמבן. שיטת רש י אבער איז אז ס'איז צוויי באזונדערע עניינים, דער ארון הקודש איז טאקע געווען מצד תורה און וואס שטייט אין פסוק אה ונתת אל הארון את הלוחות אשר אתן אליך וואס דאס איז די לוחות העדות יא די לוחות העדות וואס דאס איז געווען אין אין דעם ארון הקודש איז דארט געווען די לוחות וואס דארט געפינט זיך דער ענין פון תורה דערנאך איז געווען א באזונדער ענין וואס אועד לך שמה די כרובים וואס דאס איז דער אורט וואס דער אייבערשטער טרעפט זיך מיט אידן בשעת דער אייבערשטער וויל קומען פאַרברענגען מיט אידן, אשר אועד לך, זיך טרעפן מיט אידן, משה רבינו, וואָס ער איז דער פאָרשטייער פון עם ישראל, און דער אייבערשטער וויל זיך צוזאַמענטרעפן מיט עם ישראל, וווּ איז דאָס דער אָרט פון אָטאָ דעם צוזאַמענטרעפן איז על הכפורת, און די כרובים באַווייזן אָטאָ דעם קשר פון אידן מיטן אייבערשטן, וואָס מצד דעם איז דאָס אַ ענין בפני עצמו. עד כדי כך וואס אין דעם איז פארשטאנדיג אויכעט וואס רש י טייטשט כרובים נישט ווי דעם רמבן, דער רמבן זאגט כרובים אויף מלאכים, יושב הכרובים, דאס גייט אויף מלאכים, למעשה דאס איז די דמות הכרובים איז געווען וועגן דמות המלאכים, מיט די פליגלען וכו', לפי אבער רש י וואס טייטשט רש י כרובים, רש י זאגט אז כרובים איז כרביא, אזוי ווי א דמות תינוק, וואס איז דער טייטש דמות תינוק? דמות תינוק איז באווייזט אויף אידישן פאלק, עם ישראל. און ווי דער בעל הטורים ברענגט דא אויפן פסוק, כרובים כרביא, רביא דאס איז דער לשון ארמית פון תינוק, און דער בעל הטורים ברענגט כמו שנאמר ונער כי נער ישראל ואוהבהו. אידן זענען אזוי ווי א קליין קינד, כי נער ישראל אזוי ווי א תינוק, וואס מען האט ליב דעם תינוק, אזוי ווי מען זעט אז א טאטעס, עלטערן האבן ליב דעם קליין קינד דעם תינוק שבהם, על דרך זה עם ישראל איז נער ישראל ואוהבהו, דער אייבישטער האט ליב אידן. און דאס איז דער ענין פון כי אוועד לך, אז דער אייבישטער וויל זיך טרעפן מיט אידן, און אט אט דער טרעפן זיך פון אידן מיט דעם אייבישטן דאס איז דורך די כרובים. איז ממילא לפי זה איז פארשטאנדיג דער גאנצער ענין פון רשי מיטן רמבן. רשי לשיטתו אז די כרובים האבן געהאט א באזונדערער ענין, דער כפורת און די כרובים האבן געהאט א באזונדערער ענין, דער ארון איז א באזונדערער ענין, ארון איז עניינו תורה, די כרובים און די כפורת איז עניינו דער קשר פון אידן מיטן אייבערשטן, און דערפאר איז דאס צוויי באזונדערע כלים, און דערפאר אויכעט בשעת מען האט געהאט דעם ארון נאך פאר דעם כפורת און נאך פאר די כרובים האט מען אריינגעלייגט די לוחות אין דעם ארון. מה שאין כן דער רמבן וואס ער האלט אז דאס איז אלץ איין און איינציגע זאך דער גאנצער עניין פון די לוחות מיטן ארון מיט די כפורת מיט די כרובים דאס דער עניין פון מתן תורה מקום מנוחת השכינה וואס איז געווען אין הר סיני ווערט עס במקום קבוע איז דער אין דעם חפץ פון דעם משכן איז במילא דאס אלץ איין און איינציגע זאך איז תורה דערפאר דארף מען האבן פריער דעם גאנצן ארון בשלימות און דעמאלט לייגט מען אריין די כרובים די די די לוחות אין דעם אין דעם ארון הקודש וואס איז דא דער עניין הרוחני דאס איז אלץ א געשמאקער מחלוקת פון רשי און רמבן צוויי אופנים ווי אזוי מען לערנט פשט אין די פסוקים וואס איז דא פארגעג וואס איז דא דער עניין פון די כרובים ביחס צו דעם ארון הקודש וואס איז דא די הסברה אין עבודת השם אין דעם עניין הרוחני שבזה אין וואס איז טאקע דער עומק המחלוקת צווישן רשי און דעם רמבן אט דא קומט צו גיין דער רבי און זאגט און ער ברענגט וואס איז דאך ידוע אין חסידות בנוגע דעם קשר פון אידן מיטן אייבערשטן, דער זוהר זאגט דאך אז תלת קשרין מתקשרין דא בדא, ס'איז פאראן דריי קשרים וואס פארבינדן זיך איינער מיטן אנדערן, ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא, דאס איז די דריי קשרים, עם ישראל, תורה מיטן אייבערשטן, פרעגט מען די שאלה אין מאמרי חסידות א ידוע'דיגע שאלה, לכאורה בשעת דו האסט דריי זאכן איז דעמאלט איז דא מער נישט ווי צוויי קשרים, אידן פארבינדן זיך מיט תורה און תורה פארבינדט זיי מיטן אייבערשטן, איז דאס צוויי קשרים, וואו איז דא דארט די דריי קשרים? אויף דעם איז מבואר אין חסידות אז דער דריטער קשר דאס איז אידן מיטן אייבערשטן גלייך, דאס הייסט אז ס'איז דא צוויי אופנים ווי אידן זענען פארבונדן מיט אלוקות, מיט געטליכקייט. ס'איז דא דער פארבונד וואס אידן פארבינדן זיך מיט תורה, און דורך תורה ווערן זיי פארבונדן מיט'ן אייבערשטן. ס'איז דא אבער א צווייטער פארבונד, וואס דאס איז אידן מיט'ן אייבערשטן, א גלייכער פארבונד וואס איז נאך העכער פון תורה. ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד, וואס דאס איז די התקשרות פון א אידן, דער עצם פון א אידן מיט'ן עצם פונעם אייבערשטן. און דאס איז דער ענין פון דעם רמבן און רש"י. דאס הייסט, דער רמבן רעדט אז דער גאנצער ענין המשכן איז פארבונדן מיט תורה, דער קשר פון א אידן צום אייבערשטן ווי דאס גייט דורך דעם ענין פון תורה און מצוות. און דערפאר איז דער רמבן איז מבאר אז דער גאנצער ענין וואס מען רעדט דא, סיי דער ארון הקודש מיט די לוחות, מיט דעם פרה כפרת, מיט די כרובים, דאס איז אלץ ענינים פארבונדן מיט מתן תורה, וואס מתן תורה איז נתגלה געווארן, ווי אזוי א איד פארבינדט זיך מיטן אייבערשטן דורך תורה. קומט צו גיין רש"י, און רש"י זאגט ס'איז דא אין הכי נמי, דאס איז דער קשר פון א אידן צום אייבערשטן וואס עס גייט דורך תורה, ס'איז דא אבער נאך א טיפערער ענין. רש"י, ווייל רש"י איז ענינו פשוטו של מקרא, און פשוטו של מקרא קומט צו מגלה זיין די פשטות ווי דער הייליגער בעל שם טוב האט געזאגט, אז אין דעם פשטות פון א איש פשוט געפינט זיך די אמת'ע פשיטות פון דעם אייבערשטן פשיטות העצמות, דאס הייסט דווקא רשי וואס ער לערנט מיט א קליין קינד, א נער ישראל, איז ביי רשי'ס פירושים געפינען מיר אט א דעם ענין פון די אהבה עצמית, ס'איז דא א אהבה עצמית וואס דער אייבערשטער האט ליב א אידן וואס דאס איז העכער פון תורה, די אהבה עצמית וואס ווען דער מדרש זאגט אז ישראל קדמו לתורה, ס'איז דא א מדריגה וואס דארטן אידן זענען פארבונדן מיטן אייבערשטן נאך העכער פון אלע ענינים פון תורה, ווי ער זאגט אין תנא דבי אליהו, שני דברים קדמו לעולם, תורה וישראל, איני יודע מי קדם למי, ווער איז העכער, תורה אדער אידן, כשהוא אומר צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל, אומר אני ישראל קדמו. ער איז מגלה אז אידן זענען העכער פון תורה. עס איז דא א דרגה אין התקשרות פון א אידן מיטן אייבערשטן וואס דאס איז אינגאנצן העכער פון אלע ענינים העכער אפילו פון תורה. אט דאס איז די אהבה עצמית פון כי נער ישראל ואוהבהו. וואס מצד אט א די אהבה עצמית נעמט זיך דאך דער כח התשובה. ווי אזוי קען א איד תשובה טון? לכאורה אז די איי דער גאנצער פארבונד מיט א אידן פון א אידן מיטן אייבערשטן איז דורך תורה און מצוות בשעת דו האסט זיך אפגעריסן ביסט נישט מקיים געווען תורה און מצוות האסט עובר געווען אויף איסורים און האסט זיך אפגעריסן פון תורה און מצוות האסט זיך אפגעריסן פונעם אייבערשטן ווי אזוי קען מען דאס מתקן זיין וואס איז דאס דער ענין פון תשובה מורד במלכות מורד במלכות ווי די גמרא זאגט איז חייב ווי אזוי קען זיין אז זאל ווערן נאכאמאל צוגעבונדן וואס איז דער כח פון תשובה איז אויף דעם איז מבואר אין חסידות אז תשובה איז מגלה אט דעם כי נער ישראל. תשובה, בשעת א איד קערט זיך אום צום אייבערשטן, ווערט נתעורר די אהבה העצמית וואס אהבתי אתכם אמר הוי', א איד האט דער אייבערשטער האט ליב א אידן בעצם אזוי ווי א נער קטן וואס מען האט אים ליב. און דער מער זאגט אין מדרש, אזוי ווי א קליין קינד, אפילו ער זינדיגט זיך, ער טוט זאכן וואס ער דארף נישט, אבער די עלטערן, אין מתרעמים עליו, זיי ווערן נישט ברוגז מיט אים, פארוואס לפי שהוא תינוק לפי שהוא קטן? ס'איז דא אט אט די נקודה פון קשר עצמי וואס דער אייבישטער האט ליב א אידיש א איד מצד די עצם זאך וואס ער איז א איד, וואס בשעת א איד דורך תשובה איז מעורר אט אט דעם קשר, ער שטייט און ער קערט זיך אום צום אייבירשטן און זאגט איך בין א איד, אט דער קשר עצמי אט דאס איז מכפר און קערט אום אלץ. וואס בעצם אט דאס איז דער ענין פון כפורת, וואס כפורת שטייט אין מדרש, כפורת ברענגט זיך אין מפרשים, דער אבן עזרא ברענגט כפורת מלשון כפרה, וואס דאס איז דער ענין הכפרה, וואס דער כפורת איז דאך געווען דער ארט וואס יום הכיפורים דער כהן גדול פלעגט דארטן טון די עבודה פון יום הכיפורים די הזאות דאס איז אלץ געווען מול הכפורת כפורת מלשון כפרה די כפרה פון יום הכיפורים נעמט זיך פון די אהבה עצמית וואס איז דא פון אייבערשטן צו אידן און דאס קומט צו גיין רשי און זאגט רשי זאגט ס'איז צוויי באזונדערע עניינים ס'איז דא דער עניין פון לוחות וואס דאס איז תורה טאקע און דאס איז דער קשר פון אידן דורך לימוד התורה און קיום המצוות ס'איז דא אבער א העכער עניין מעל איבער די לוחות איבער דעם אָרון געפֿינט זיך אַ כּפּורת, מלשון כּפּרה, און דאָרטן געפֿינט זיך כּרובֿים, וואָס כּרובֿים איז כּרבֿיא, כּי נער ישראל אָט דער תּינוק וואָס ער איז מי וואָס ער איז די אַהבֿה העצמית, און דאָס איז מאיר אין די כּרובֿים, און מצד דעם איז אועד לך, דער אייבערשטער וויל זיך טרעפֿן מיט ייִדן און ייִדן מיטן אייבערשטן, וואָס דאָס איז דער ענין הכּרובֿים וואָס איז געשטאַנען העכער איבער דעם אָרון הקודש. איז אט דאס איז דער ענין וואס די פרשה קומט צו גיין און דערציילט, בשעת מען לערנט פרשת השבוע, און מען לערנט אונטער די וואכן האט דער רבי גערעדט כמה פעמים אז בשעת מען לערנט אט די פרשיות דארף מען דאס לעבן, דער אלטער רבי האט געזאגט לעבן מיט די פרשה, ספעציעל בשעת מען הייבט אן לערנען די פרשיות פון בית המקדש און פון משכן און ועשו לי מקדש, און מיר אלע ווארטן דא ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, מיר ווארטן דאך יעדע רגע און יעדע מינוט פאר דעם בנין בית המקדש, איז דא דער ענין פון לימוד הפרשה, אויף צו וויסן ווי אזוי עס איז געווען בפשטות הענינים, אבער צוזאמען דערמיט דארף מען אבער געדענקען דעם ענין פון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, און ווי חז"ל זאגן בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד מישראל, אז ביי יעדער אידן איז פאראן זיין בית המקדש הפרטי אין עבודת השם, איז וואס איז דער ענין פון דעם ארון הקודש, און די כפורת און די לוחות, וואס דאס איז דער העכסטער, טיפסטער, הייליגסטער ענין וואס איז געווען אין בית המקדש, וואס דאס איז דער ענין וואס מ'האט געזאגט פריערט אין דעם סיפור, אז דער ארון הקודש דאס איז אין איצטער אין דעם זמן הגלות, וואס דאס איז דער ענין פון א רבי, א נשיא, עה א צדיק וואס ער איז מגלה ביי אידן זייער קשר מיטן אייבערשטן, איז אין דעם איז פאראן אט אט די צוויי ענינים. ס'איז דא דאס איז דער ענין וואס וואס מיט דער התקשרות פון א אידן וואס דאס גייט דורך תורה, וואס דאס איז דער ענין הארון, און ס'איז דא נאך א טיפערע התקשרות, דער עצם מציאות פון א אידן, וואס פון דעם נעמט זיך די אהבת ישראל, וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, אז מען דארף ליב האבן א אידן נאר מצד די עצם זאך וואס ער איז א איד, על דרך ווי ביי דעם אייבערשטן איז כי נער ישראל ואוהבהו, וואס דערפאר איז די כרובים געווען, כרביא בדמות תינוק מצד האהבה העצמית, על דרך זה מאנט זיך ביי יעדער אידן אז ער זאל מעורר זיין ביי זיך אט א די אהבת ישראל ליב האבן א אידן נאר מצד די עצם ענין וואס ער איז א איד, בפרט בשעת מען שטייט איצטער אין חשך הגלות, אין די שווערסטע טעג פון גלות, איז דעמאלט נאכמער נוגע אט דער ענין. איז דאך ידוע וואס די גמרא דערציילט אין מסכת יומא און דערנאך איז פאראן אין מדרשים וועגן דעם בפרטיות וואס אז בשעת אידן זענען געגאנגען אין גלות האט מען געזען ווי אזוי דער די לוחות מעורים זה בזה דווקא דעמאלט יא אזוי שטייט אויך אז די לוחות בשעת ישראל עושים רצונו של מקום איז געווען פניהם איש אל אחיו בשעת אינם עושים רצונו של מקום איז געווען באופן פון אחריו איז נישט געווען איש אל אחיו ווען איז געווען פניהם איש אל אחיו אז די לוחות זענען געווען אוועקגעשטעלט פנים אל פנים דא בזמן עושים רצונו של מקום שטייט אין מדרש אז בשעת מ'איז געגאנגען אין גלות און ס'נכנסו אריינגיין אין היכל האבן זיי געזען ווי די כרובים מעורים זה בזה זיי האבן געזען פונקט ווי די כרובים זענען געשטאנען פניהם איש אל אחיו פנים אל פנים וואס דא פרעגט זיך די שאלה ווי קען דאס זיין אז זייענדיג אידן גייען אין גלות מפני חטאינו ס'דאך אין עושים רצונו של מקום דערפאר דאך דער חורבן און פון דעסטוועגן געווען פניהם איש אל אחיו נאר וואס איז דא דער עניין אדרבה אט דאס איז די אהבה עצמית ס'איז דא טאקע זמנים וואס דארטן איז דער קשר פון אידן מיטן אייבערשטן פארבונדן מיט דעם וואס עושים רצונו של מקום דווקא אין חשך הגלות, דווקא אין די זמנים הכי קשים וואס אידן שטייען און ליידן אין חשך הגלות, ווערט נתגלה דורך די מאמרי חז"ל און די מדרש אז דווקא אין יענע צייטן איז פניהם איש אל אחיו שטייט נתגלה נתעורר די אהבה עצמית פון אהבתי אתכם אמר הוי' אז דער אייבישטער געפינט זיך בכל צרתם לו צר דער אייבישטער זעט אידן אין גלות און ער געפינט זיך מיט זיי און ער איז זיך מצטער בצרתם און די עבודה פון אידן אין די טעג דארף זיין מעורר זיין אט אָ די אהבה עצמית דורך דעם וואס ביי אונז איז דא אט אָ די אהבה עצמית ליב האבן מיר אידן נאר מצד דעם וואס ער איז א איד מעורר זיין אט דעם ענין הכרובים דעם כי נער ישראל ואוהבהו אט אָ די עבודה אין אהבת ישראל אט אָ דאס איז מעורר כמים הפנים לפנים, אז זאל זיין די אהבה עצמית פון אידן צום אויבערשטן און מען זאל טאקע זוכה זיין במהרה בימינו צו דעם קיום פון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז זאל טאקע זיין איז אזוי ווי מען לערנט איצטער אין די פרשיות דעם ענין פון בית המקדש, זאל מען זוכה זיין זען דעם בית המקדש ווי ער ווערט געבויעט דער בית המקדש השלישי, און מען זאל זען די אלע פרטים פון בית המקדש, מיט דעם קודש הקדשים, מיט דעם ארון הקודש, מיט די לוחות, מיט די כרובים, מיט דעם כפורת, מיט אלע עניינים, בתכלית השלימות ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים אמן כן יהי רצון.